גוטן ערב שבת. פרשת בהר. מוצאי לג בעומר. נאכטן איז געווען לג בעומר. ס'דא א מנהג ביי רוב בעלי דרשנים צו רעדן כמעט נאר פון זאכן וואס זענען נישט געשען. וואס גייען נאך זיין, וואס גייען זיין. מ'האט ליב צו רעדן וועגן די עתיד. ערב לג בעומר רעדן זיי וועגן לג בעומר. און מוצאי לג בעומר איז אזוי עקספייערד, אלע אלע דרשות האבן א עקספירעישאן דעיט. די עקספירעישאן דעיט שטערט מיך זייער שטארק, ווייל די תורה איז חיי עולם, די תורה איז נישט געמאכט אויף צו פראמאוטן א געוויסע איווענט. אויב די תורה וואלט געווען צו פראמאוטן די איווענט, אויב מען דארף פראמאוטן די איווענט פון לג בעומר, דעמאלטס איז ער גערעכט אז מוצאי לג בעומר איז שוין עבר זמנו בטל קרבנו. אבער אונז ווילן דאך לערנען עפעס, אונז ווילן דאך לערנען עפעס פון דער תורה. אין אנדערע ווערטער, אויב עס איז דא א טאג לג בעומר, אדער עס איז דא א פרשה, השבוע, אדער עס איז דא א יום טוב, אונז ווילן דאך פון דעם עפעס לערנען. און אויב מען ווייסט שוין פארדעם וואס עס גייט זיין, טייטש האסטו גארנישט געלערנט, ווען עס איז אנגעקומען, יא. אונז ווילן אונז לערנען זאכן, און לערנען איז, איז א זאך וואס עס שטימט אסאך בעסער צו רעדן וועגן דעם נאכדעם, ס'איז אדורכגעגאנגען לג בעומר, וואלטן געדארפט קומען די חכמים, די רבנים, די תלמידי חכמים זאגן, קוק, ס'איז געווען לג בעומר, מען האט זיך מתבונן געווען אין. די ענין פון רבי שמעון בר יוחאי און די ענין פון די זוהר און די ענין פון לג בעומר און יעצט ווייסט מען קען מען דאך פארלערנען וואס מען האט געלערנט איז איך וויל גיין אביסל אויף די וועג פון פון רעדן וואס מען ווייסט וואס אונז האבן געלערנט פון לג בעומר וואס אונז האבן געלערנט פון פון די וואך באופן כללי די זעלבע זאך איז מיט די פרשת השבוע אונז מאכן נישט קיין הקדמה צו די פרשת השבוע דאס איז נישט קיין פראמאושן קיין עד רבותי פרשת בהר עס איז אזוי אינטערעסאנט שטייט אין דעם אזוי און אזוי גייטס לערנטס עס אין שול. איך בין נישט קיין פראמאוטער פון די פרשת השבוע, עס איז פארקערט מען לערנט עס, און די סיבה פארוואס עס איז פרייטאג, ווייל עס איז כאילו, לכאורה וואלט מען געדארפט לערנען א גאנצע וואך די פרשת השבוע, און אז ס'קומט סוף וואך, האט מען שוין עפעס, האט מען געלערנט עפעס, קען מען שמועסן וועגן דעם. על כל פנים, אויף פרייטאג, וועגן דעם קומט עס אויס פארוואס איך געווענטליך פרייטאג, הגם מ'האט מיך מעורר געווען אז מען דארף באמת מאכן די ווידעא דאנערשטאג. איז די די וועג וואס דאס צו טון איז מ'האט לערנען מ'דארף לערנען אביסל פריער די פרשה אבער ביזדערווייל לערן איך עס געווענטליך פרייטאג אינדערפרי מעביר סדרה קען מען זאגן אביסל וואס מ'הייבט אן צו זעהן אין די פרשה. אונז גייען אונז לערנען אביסל וואס אונז זעהן אין די פרשה און וואס אונז זעהן אין די ענין פון לג בעומר די א געוויסע חידוש א געוויסע חידוש וואס ס'קומט ארויס וואס א קלארקייט וואס מ'קומט ארויס מיט דעם. אמור ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים. גדלות און קטנות איז א גרויסע סוגיא אין ספירת העומר אין פסח און באופן כללי ווער ס'ווייסט אין קבלה און אין בכלל אין לעבן די צוויי לעוועלס וואס הייסן קטנות און גדלות זענען זייער א זייער א שטארקע מעטעפאר, זייער א זייער א כלליות'דיגע בנין, זייער א כלליות'דיגע הבחנה וואס איז וויכטיג פאר זייער אסאך זאכן. און אונז ווילן אלעמאל אביסל בעסער פארשטיין וואס אונז מיינען בעצם ווען אונז זאגן קטנות און ווען אונז זאגן גדלות. און ס'איז דא אין דעם אן א שיעור אן א שיעור פירושים, אן א שיעור וועגן וויאזוי ס'איז זיך מתבטא.

נישט שבת בראשית, נאר שבת הארץ, ושבת הארץ, שבת הארץ רופן אונז שמיטה. וואס איז בעצם די חילוק פון די צוויי סארט שבתות? אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, וואס איז בעצם די חילוק פון שבת מיט יום טוב, און שמיטה איז בעצם א דריטע לעוול, אגב, ווער ס'האט געהערט לעצטע וואך די חלוקה פון שבת מיט יום טוב, פארשטייט אז שמיטה איז נאך א דריטע לעוועל נאכדעם וואס ס'דא שבת און ס'דא יום טוב איז דא א דריטע לעוועל וואס הייסט שמיטה. מ'קען אפשר מחלק זיין מער בפירוט די אלע לעוועלס אבער לאמיר לאמיר עס ארויסזאגן אזוי ווי ס'איז. קודם וואס איז עס נישט? ס'איז נישט אזוי ווי אונז מיינען, ס'איז דא אזוי ווי סדרים, אונז האבן צייל זעקס טעג מאך שבת, צייל דרייסיג טעג מאך ראש חודש, צייל אפאר חדשים מאך מאך פסח, מאך שבועות. צייל פאר ניין און פערציג טעג מאך שבועות, מאך סוכות נאך זיבן חדשים. און וואס געשעט אז ס'קומט ארויס שבת אינמיטן אינמיטן יום טוב, וואס קומט ארויס איז כאילו די הבנה שטחית, די הבנה וואס אונז האבן אסאך מאל אז ווען מען לערנט אין הלכה, מען לערנט אין על פי פשט, איז אזוי ווי ס'איז דא אזויפיל חשבונות וואס מ'דארף האלטן חשבון, איך דארף האלטן חשבון, היינט איז די פערצנטסטע יאר פון פון יובל, און אויך איז די זעהן די דריטע יאר פון שמיטה, און אויך איז עס דינסטאג, און אויך איז עס א געוויסע טאג אין די חודש, און אויך איז. ס'איז אזויפיל אזויפיל אנדערע חשבונות, פארוואס קען מען נישט זיין סימפל? פארוואס זאל מען נישט זאגן, לאמיר נעמען איין חשבון, איין סירקל, איין מעגל פון זמן און גיין מיט דעם, אדער איז עס שבת, אדער איז עס אדער איז עס זיין די מעגל פון די מועדים, פון די חדשים, פון די יארן, עני וואן אוו דעם, וויאזוי ס'איז פילט זיך זייער צומישט, אמאל ווערט מען ממש צומישט, למשל די מקובלים האבן א גרויסע צומישעניש ווען ס'קומט שמיטה.

די אלע זאכן בויען זיך אויף די חשבון, מ'האט געמאכט זיבן טעג, זעקס טעג, עס איז דא שבת, מ'האט זיבן זיבן יאר, עס איז דא שמיטה, מ'האט געמאכט חדשים, עס איז דא ימים טובים, און וואס געשעט? סאמטיימס זענען זיך סותר, סאמטיימס זענען זיך מתנגש די צוויי צוויי חשבונות, און א מענטש קומט אויס מ'דארף זיין עפעס א גאנצע מעטמעטישן, מ'דארף כדי צו לעבן די גאנצע סדר, כדי צו האבן די אלע סדרים דארף מען זיין א מעטמעטישן, מ'דארף געדענקן ס'איז א פערטל פון שמיטה און א דריטל פון שבת און עפעס אזוי. און ס'איז א גאנצע חשבון, א גאנצע ליסט פון נאך און נאך חשבונות, נישט געווען, ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג געווען אז מען רוהט זיך יעדע שבת, מען דארף רוען אויך יעדע שמיטה, ס'איז נישט גענוג געווען אז מען רוהט יעדע שמיטה, מען דארף אויך רוען יעדע יובל, ס'האט נישט קיין זין די צו לעבן אזוי. און איך וויל זאגן אז די צדוקים וואס יעדער איינער ווייסט האבן געזאגט אז שבועות שבועות מוז זיין זונטאג ווייל ס'שטייט ממחרת השבת, למעשה איז די צדוקים ווער ס'ווייסט די היסטאריע פון די צדוקים וואס זייער ווער ס'ליינט רחל אליאור וועגן די שיטה פון די צדוקים וועגן די לוח ווייסט אז די צדוקים האבן געווען זייער אסאך מיט די מיט די מיסטעיק, איך זאג אז ס'איז זייער מיסטעיק, אז זיי האבן געהאלטן אז די לוח דארף זיין מורא'דיגע מסודר, זיי האבן געזאגט אויב ס'איז דא א לוח פון זיבן טעג דארף אלעס זיין זיבן, דארף אלעס זיין. מען דעסייד אויב ס'דא שנת החמה גייט מען מאכן אלעס אין די שנת החמה מען וועט אויסקראסן דאס וואס דא נאך חשבונות ס'דא למשל שנת הלבנה ס'דא אנדערע חשבונות מען גייט זיך מתעלם זיין פון זיי מען גייט אלעס אריינשטופן אין איין לעכל אין איין סדר דאס מאכט סענס אזוי איז דאך די סדר אויב מען פארשטייט אז ס'איז אזא מאטעמאטיק אז ס'איז אזא נישט נאר עפעס אזא מאטעמאטיק אויב ס'איז אזא סדר בנפש מען ארבעט זעקס טעג און מען ריכט שבת איז לאמיר זיך האלטן צו די סדר וואס זאגסטו אז מיטאמאל גייט פאלן שבועות אין שבת אדער זונטאג אדער דינסטאג שבועות איז אלעמאל זונטאג, דעמאלט דאס שטימט אים, אויב מ'איז זיבן טעג איז טייטש שבת, אויב ס'איז דא נאך א מאל וואס מ'ציילט זיבן טעג, מוז זיין אז ס'איז די זעלבע סדר וואס מ'ציילט זיבן טעג יעדע וואך פון שבת, ער פארשטייט נישט אז ס'קען זיין, ס'דא אסאך מורכבות, ס'דא אסאך קאמפליקעישאן וואס איז נישט אזוי פשוט. אבער לאמיר לאמיר אביסל קלאר מאכן וואס איז בעצם די אנדערע מדריגה, וואס איז בעצם די אנדערע לעוועל פון שבת לגבי ימים טובים לגבי שמיטה, און איך וויל זאגן אז דא ליגט א גרויסע זאך וואס מ'דארף מ'דארף הערן און מ'דארף מקיים זיין. אונזער נארמאלע לעבן, אונזער נארמאלע וועג פון טון זאכן, אונזער נארמאלע וועג פון אויספירן זאכן, איז שבת בראשית. אזוי ווי ס'זאגט, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. דאס איז די נארמאלע, למעשה, די פאקטישע וועג. וויאזוי א מענטש לעבט, א טאג אויף אמאל, אפשר א וואך אויף אמאל, אזוי פרעגט דער יעדע שבת האט ער א געוויסע מנוחה, האט אנגעקומען צו א געוויסע מדריגה, עס קומט א נשמה יתירה, ער פילט פילט רואיג, ער פילט די תענוג וואס ער האט געהאט פון ארבעטן א גאנצע וואך וכו'. און מען קען אפילו זאגן די זעלבע זאך איז מיט ימים טובים, אונזערע צייט, יא פסח איז מען ארויס, גייט מען ארויס פון מצרים, שבועות איז מען מקבל די תורה, און סוכות מאכט מען סוכות, עס איז אלץ זאכן וואס רוב מענטשן, און סיי רוב עובדי השם אדער רוב אפילו וואס רופן זיך עובדי השם, מענטשן וואס לעבן מיט די סדר השנה, מיט די סדר הפרשה, דאס איז זייער סדר, סאו יעדע יאר חזר'ט זיך איבער נאכאמאל, בקיצור, סוכות פון לעצטע יאר איז נישט אנדערש פון סוכות פון פריערדיגע יאר, עס איז מער ווייניגער מען קאכט זיך מיט די זעלבע דברי תורה, און די זעלבע ענינים, און די זעלבע שמחה, און די זעלבע זאכן, אלץ לג בעומר איז יעדע מאל די זעלבע, און אזוי אזוי גייט די סדר. יעצט האב איך אבער נישט ריכטיג אזוי, ס'איז נישט אינגאנצן ריכטיג, ווייל א מענטש וואקסט דאך אויך, א מענטש א מענטש וואקסט דאך אויך, א מענטש מצד וואס ער איז מענטש, מצד וואס ער איז געבוירן, ער איז געווען א אינגל, און ער איז געווען א בחור, און ער האט חתונה געהאט, און ער האט קינדער און אייניקלעך, און ער גייט מדריגה למדריגה, און א מענטש, אויב א מענטש, אין אנדערע ווערטער, אויב א מענטש טוט ריכטיג די קליינע עבודות פון שבת און פון ימים טובים, צוביסלעך קומט ער אן צו א פלאץ וואס מ'קען עס זען. אסאך מענטשן, מיטאמאל דארף ער א שמיטה, עס הייסט, אונז פארשטייען זייער גוט, האסט געארבעט זעקס טעג, האסט זיך גערוהט, און יעצט קומט אמאל א מענטש, ער האט געארבעט זעקס יאר, און ער זאגט, איך האב געארבעט זעקס יאר, איך האב אויסגעפירט עפעס פאר זעקס יאר, אסאך ארבעט, אסאך צו חיצוניות'דיגע ארבעט, צו פנימיות'דיגע ארבעט, וואס וויל מען זיין, און איך פיל אז יעצט איז מיר נישט גענוג, וועסט מיך פרעגן, האסט דאך יעדע שבת האסטו דאך וועקעישן, פארוואס דארפסטו יעצט א גאנץ יאר וועקעישן, ניין ס'איז נישט גענוג. יעצט זעה איך אז איך האב געבויט א גאנצע בנין, דער בנין איז נמשך זעקס גאנצע יאר, דאס הייסט ס'איז נישט סתם די דעילי לעיבאר, די דעילי טעגליכע ארבעט, מ'האט געארבעט אזוי ווי און נאכאמאל און נאך א וואך און נאך א וואך, איך האב איך בין געווארן קלוגער, איך בין געווארן, מיין גאנצע מענטש האט זיך געטוישט, מיין גאנצע מהות האט זיך געטוישט, א זיבן יאר איז אדורכגעגאנגען א מענטש אזא תקופה פון לעבן, און יעצט יעצט שטייט ער ערגעץ אנדערש, און יעצט פילט ער ער דארף א גאנצע יאר, א גאנצע יאר שבת,

זעט מען מענטשן וואס זענען צדיקים גמורים און א גאנץ לעבן האט ער געווען שומר שבת און א גאנץ לעבן האט ער געמאכט די סדר שומר שבת שומר ימים טובים און ער האט קיינמאל נישט אנגעקומען צו די מדריגה פון שמיטה ער האט קיינמאל נישט געזאגט דאס אלעס דארף זיין עכט דאס אלעס דארף זיין פאר מיך טאקע פאר דיר באופן פרטי אדער ביי די וועלט איז עס געווען שבת יעדע זעקסטע טאג באט איך דארף יעצט א גאנצע יאר גיי איך גיין נעמען א יאר א סעבעטיקל הייסט עס אויף ענגליש. געלערנט כפשוטו שבת שמיטה, איך גיי נעמען א גאנץ יאר, איך גיי פראבירן צו זען ווי איך האלט, וואס איך טו, ס'איז א גאנץ אנדערע וועג, ס'איז א גאנץ אנדערע וועג, ס'איז א גאנץ אנדערע, א גאנץ אנדערע זאך ווי שבת בראשית, אבער ס'איז שבת לשם, כשם שנאמר בשבת בראשית, אבער ס'איז א גאנץ אנדערע, א גאנץ אנדערע מדריגה, א גאנץ אנדערע זאך. איין וועג וויאזוי מען קען דאס זאגן, די אנדערע זאך, לאמיך ממחיש זיין אביסל ווייל ס'איז אביסל שווער צו פארשטיין, זעט אויס אז איך זאג נאר אזויווי א פרט אין א כלל, און ס'איז לפי ערך, מ'קען עס רופן א פרט אין א כלל אבער ס'איז אסאך מער פון דעם, אויב איינער פארשטייט די חילוק פון א מענטש וואס ער וואקסט און ער פילט ער קומט אן צו א פלאץ ווי יעצט מאך איך שבת א יאר שבת, און ס'קען זיין אז אין די יאר ארבעט ער נאך, אזויווי שמיטה מ'ארבעט נאך אביסל, ווער ס'ווייסט אין ארץ ישראל, ס'דא פארשידענע הלכות און פרטים, ס'איז נישט. ס'מוז נישט זיין אז מ'גייט פון א אשרם פאר א יאר, מ'קען עס טון אין, אבער יעצט די גאנצע יאר, און אונז זענען זייער צוגעוואוינט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז זאכן דארפן אויספיגערן שנעל, איינער האט א ספק ער גייט צו זיין רבי, אז די רבי וועט אים זאגן זאל איך מופן דא אדער זאל איך מופן דארט, זאל איך טון אזוי אדער זאל איך טון אזוי, מען האט נישט פארשטאנען א סוגיא, מען וועט לערנען א וואך צייט, ווי איז די לענגסטע צייט וואס אונז זענען צוגעוואוינט וואס מען קען ליגן אין איין סוגיא, וואס מען קען האבן איין ספק, איך מיין אז רוב מענטשן א יאר איז די מערסטע, א יאר איז שוין מוגזם, א וואך געווענליך.

צו ענטפערן איין שאלה וואס מ'האט געהאט אין די ערשטע זיבן יאר, און ס'קען זיין אז כדי, אזוי ווי אונז זאגן ס'דא די נארמאלע אז אמאל דארף מען שבת, קען זיין א מענטש זאל אמאל זאגן ווייסט, איך האב טאקע געארבעט פאר זעקס יאר, און יעצט וויל איך, איך וויל האבן שבת להוי', איך דארף, איך וויל אריינברענגען גאט אין דעם, איך וויל אנקומען צו א מדריגה וואס הייסט שבת להוי', וואס הייסט פנים, וואס הייסט א מדריגה פון ייחוד. אבער איך ווייס אז איך גיי זיך נישט זעצן אין א וואך, אין א חודש גייט זיך נישט אויספירן, מ'גייט א גאנצע יאר פאוקוסן אויף דעם, און האפנטליך אין די ענד פון די יאר, און אמאל דאס איז אויך נישט גענוג, און ס'דא א. ער וועט, ס'גייט נעמען פופציג יאר, א גאנצע יובל. דאס איז א גאנץ א אנדערע לעוועל, דאס איז א גאנץ א אנדערע וועג פון קוקן א זאך, ווען מ'הייבט אן זיך כאפן אז ס'איז פונקט פארקערט, נישט יובל איז נאך א נאך א שבת צוגעטשעפעט נאך די מדריגה פון שבתים. אלע שבתים זענען נאר א היכי תמצא אז מ'זאל קענען פון דעם בויען א יובל, אלע שבתים זענען נאר א היכי תמצא אז מ'זאל אנקומען צו די וקדשתם את שנת החמשים שנה. דאס דעמאלס האסטו אמת'דיג פארשטאנען עפעס, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ר' שמעון בר יוחאי איז אנגעקומען צו די ענד פון זיין לעבן און ער האט געזאגט א אידרע און ער האט געזאגט ר' שמעון בר יוחאי זאגט אזוי מען דארף הערן די אנהייב פון די אידרע און ס'איז אזוי ביוטיפול און ער זאגט א גאנצע לעבן האלט איך אין מיין הארץ די זאכן וואס איך וויל היינט רעדן ביז און איך האב געטראכט אז כ'וועל נאך אלץ כ'וועל עס מיטנעמען מיט מיך אין גן עדן און ס'איז געקומען די צייט כ'וועל עס כ'וועל עס פארציילן. וואס הערט מען דא? מען הערט דא א מענטש זאגט, דו האסט געזען ווי איך שרייב זוהר על התורה, יא, יעדע וואך רעד איך אויף די פרשה, יעדע יום טוב רעד איך אויף די ענין פון די מועד, אזוי מען קאכט זיך, מען לערנט, מען פארשטייט, ס'איז געוואלדיג, ס'איז מורא'דיגע יסודות, אבער דאס איז אלעס נישט עכט, דאס איז אלעס די מדריגה פון שבת אדער פון מילא, ס'דא נאך א מדריגה וואס הייסט שמיטה אדער יובל, און די מדריגה הייסט, אז באמת טמירין הוו בלבאי און כ'האב עס נישט געקענט ארויסגעבן ווייל ס'נעמט אזוי ס'האט גענומען א גאנצע לעבן צו מצרף זיין די בנין די שלימות'דיגע בנין וואס מ'קען זעהן אין די אידרעס סיי באופן כללי די צוויי אידרעס אבער מ'זעהט ער לייגט אראפ זיין גאנצע בנין פון זיין עולם האצילות און אלע ספירות פון אנהייב ביזן סוף אין א אופן וואס ער האט נישט געטוהן קיינמאל ביז יעצט. דאס ארבעט איך אויף א גאנץ לעבן, און איך האלט שוין ס'קען אפילו זיין אמאל אז מ'דארף אנקומען צו די עולם הבא, כפשוטו, צו יענע וועלט אפשר העט ער באקומען די שלימות און א קלארקייט אין דעם, אבער דאס איז מיין זאך פאר גאנץ לעבן, ער זאגט אני לדודי ועלי תשוקתו, א גאנץ לעבן האב איך עפעס א תשוקה, טאקע דו זעסט איך האב א תשוקה, האסט געזען אז איך בין געווען א ערליכע איד, איך בין געווען א צדיק, איך האב געלערנט, איך האב געדאווענט, האסט נישט געזען די, וואס פארציילט ער דא, אני לדודי ועלי תשוקתו, ער גייט שטארבן, איך האב עפעס א תשוקה צו גאט, נו גראדע, נו אוודאי, איך מיין, וואס וויל ער דא, וואס ער וויל דא איז. כ'וויל זאגן, ס'איז אלעס דו האסט געזען איז נאר געווען א הכנה, איז נאר געווען אזויווי א דוגמא, איז נאר געווען אזויווי די קליינע היכי תמצא פון טוהן דאס, אמת'דיג מיין איך איין זאך, מיין גאנצע לעבן איז איין זאך, ס'איז איין יובל, ס'איז איין, ווי לאנג לעבט א מענטש? איין יובל, צוויי יובל'עך, ס'איז איין איין יובל, און די סדר, די בנין וואס די תורה וואס ליגט ביי מיך אין די הארץ א גאנץ לעבן,

דאס איז ליטערלי די בנין פון עץ חיים, דאס איז אלץ געווען טויטע תורה, אויף דעם שטייט לא המתים יהללו יה. וואס איז חיים? וואס איז די אמת'דיגע לעבן, לעבעדיגע צדיקים, צדיקים במיתתם קרויים חיים, דאס גייט זיין וואס איך רעד יעצט, און ער זאגט וואס איז די חילוק, די חילוק איז אזוי, אין די פריערדיגע אידרע,

שוין געברענגט אין אנדערע פלעצער אז דער אייבערשטער האט ליב צדיקים מער ווי אים אליינס, מען זעט ביי דער נביא וואס מען האט מכה געווען דארט, אז דער אייבערשטער האט מייבש געווען זיין האנט ווען ער האט אנגעהויבן ווי ביי ירבעם אז ער האט זיך אנגערירט א נביא איז געווען ערגער ווי ער איז מבזה דער אייבערשטער אליינס. און די זאך הייסט געלעבט, דאס איז א לעבעדיגע מדריגה, דאס הייסט א לעבעדיגע תורה, דאס הייסט תורת חיים, דאס הייסט ווי ער רעדט א גאנצע צייט ביזן סוף חיים כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם, און דאס איז נישט אזוי ווי לא המתים יהללו י-ה כביכול. ווען מען רעדט תורה וואס די אייבערשטער אליינס האט גערעדט די תורה, ווען מען רעדט תורה וואס די אייבערשטער אליינס הערט אויס די תורה, האזינו השמים ותשמע הארץ, די אייבערשטער אליינס, די וועלט, די יונ, אלעס הערט אויס די תורה, דאס איז לפי ערך, ווען די צדיקים הערן אויס די תורה, ווען די לעבעדיגע צדיקים, דאס הייסט די וואס סיי וואס לעבן די וועלט, וואס לעבן אין יענע וועלט, וואס נישט קיין חילוק, וואס אלע לעבן, ווען זיי הערן אויס די תורה, איז עס א לעבעדיגע תורה כלפי יענץ איז עס כביכול א טויטע תורה, לא המתים יהללו י-ה.

אין זיין מיינד, ס'איז אלעס פסיכאלאגיש כאילו, ס'איז אלעס בפנימיות, אסאך מענטשן זאגן אז א חידוש פון חסידישע ספרים איז אז מען זאגט אז אלעס וואס שטייט אין זוהר ליגט ביי דיך אין הארץ, און עס איז אמת אויף א געוויסע לעוול, דאס איז דאס איז די אמת די וואס זענען געווען באהאלטן אין מיין הארץ, דאס הייסט כאילו ס'איז נישט דא א וועלט, ס'איז נישט דא לעבעדיגע עכט לעבעדיגע מענטשן, ס'איז נישט דא קיין לעבעדיגע דמויות, בשר ודם וואס זיי זענען.

כי בא שבת, כביכול די מלכות וואס ליגט אין אלע עולמות פליט ארויף, מיט א ראקעט שיפ, און זי פליט ארויף און ס'איז אין עולם האצילות, א גאנץ אנדערע לעוועל, אויב אזוי פרעגט די אריזל, גיי ארויס שבת, כ'זע נישט אז ס'זעט אויס אנדערש די וועלט, ס'זעט אויס מער ווייניג די זעלבע, אין אנדערע ווערטער זאכן וואקסן נאך, זאכן אלעס אלעס געשעהט נאך, יא טאקע מ'ארבעט נישט, די מענטש ארבעט נישט, עס איז א פנימיות'דיגע מדריגה, די מענטש ארבעט נישט, אדער זיין נשמה ליגט אין א אנדערע לעוועל, האט א נשמה יתירה, אבער זיין גוף. דאס הייסט זיין די פועל ממש פון זיין לעבן אפילו אז זיין גוף אויכעט רוט אבער לפי ערך קען מען זאגן זיין גוף פליט נישט די חיצוניות העולמות בלייבט אויפן פלאץ און לפי ערך קען מען זאגן שמיטה איז יא דא א עליה בחיצוניות העולמות אז איינער גייט ארויס אין די גאס שמיטה וואס זעהט ער? ושבתה הארץ שבת לה' די ארץ די חיצוניות העולמות מען זעהט די גאנצע וועלט רוט. אדער מען קען עס טרייען כפשוטו, אויב א מענטש רועט פאר איין טאג, למעשה זיין ארבעט איז אים נאך אויפן קאפ, דאס הייסט, זיין גוף ליגט נאך אין די ארבעט בפועל יא, זיין נשמה ליגט העכער, ער לערנט, שבת יעשה כולו תורה, אבער יא, עס איז איין טאג וואקעישן, אויב ער וועט נעמען א יאר וואקעישן, דעמאלטס איז ער אינגאנצן מנותק פון די ארבעט, פארשטייט זיך לפי ערך, אויב ער וועט נעמען הונדערט יאר וואקעישן איז עס נאך בעסער, אבער א יאר וואקעישן איז א שמיטה, דאס הייסט, חיצוניות העולמות אויכעט עליה. אין אנדערע ווערטער, די לעבעדיגע מענטשן, די גוף, די לעבעדיגע מציאות וואס איז אינדרויסן פון דיין הארץ, וואס איז בנגלה, נישט טמירין בלבאי, עס איז אינדרויסן פון דיין הארץ, דאס האט אויכעט א עליה, דאס האט געווארן תורה, די וועלט, די ארץ אליינס איז געווארן תורה, כשם שנאמר בשבת בראשית, נישט ווייניגער הייליג, נאר מער הייליג. און דאס איז א זאך וואס הייסט, ס'הייסט אתוון רברבן, דער זוהר זאגט,

אז דאס איז אוודאי געווען אסאך בעסער ווי צו זיין סתם צומישט אין די וועלט, אבער ס'איז א מורא'דיגע קטנות לפי ערך, ס'איז א מורא'דיגע קטנות ווייל דו שטופסט זיך אריין אין מיין הארץ, דו ווילסט זיין א אנשי קודש, ווילסט זיין א פנימיות'דיגע מענטש, זאגסטו איך גיי לעבן אין מיין הארץ, איך גיי זיך מצמצם זיין, און ס'איז ממש אזוי די פיקטשער ווען ווען מ'האט א, וואס איז דא יעדע זאך האט א פיקטשער, יעדע זאך האט א דמות, ס'איז דאס כאילו איז דא מורא'דיג קליינע, אזוי ווי מ'זאגט ליטערלי אין די וועלט זאגט אויף קבלה רופט מען עס די קליינע אותיות, די קליינע אותיות, ס'איז דא א גרויסע וועלט, א גרויסע הויז, א גרויסע בנינים, ס'טוט זיך. און קליינע אותיות, די די די פאר תמימות ערליכע אידן וואס זיי ליגן אזוי אין א קליינע בית מדרש מיט קליינע אותיות און זיי שטופן זיך אריין זיך מצמצם אין די קליינע אותיות און זיי האבן דארט א געוואלדיגע אור אין די קליינע אותיות אוי אזוי קליינע אותיות דאס הייסט קליין אלף בית אותיות זעירות. ס'איז דא א פונקט פארקערטע וועג פון קוקן אויף די וועלט וואס לפי ערך איז עס ממש מעבדות לחירות ווער ס'ווייסט הייבט אן צו דאווענען אין גרויסע אותיות. גרויסע אותיות דאס מיינט נישט מ'זאל קויפן א סידור מיט אותיות גדולות, וואס ס'מיינט איז הייב אן צו טראכטן פונקט פארקערט, פארוואס מיינסטו אז ברוך אתה הוויה איז טייטש איך גרויסע יצחק מיט מיין גאנצע בויך און מיין גאנצע עולם דארף זיך אריין קוועטשן אין די סידור? הייב אן צו טראכטן פארקערט, איך בין א קליינער מענטש, אני, וויאזוי זאגט מען, מי אנכי, איך בין א קליינער מענטש, די סידור איז ריזיג! די וועלט, די שם הוויה, איז גרעסער פון די גאנצע וועלט. ס'איז דא א ספר שיעור קומה, די ספר שיעור קומה שטייט אז יעדע אות פון די שם הוויה איז צען טויזענט מיליאן ביליאן טריליאן פרסאות מיט מייל גרויס. און פאר דו דאווענסט, די ערשטע עבודה וואס א מענטש וויל טון, די עבודה פון שבת, וואס קענסטו רופן שבת הגדול, ס'איז דא שבת הקטן, שבת בראשית שבת הגדול, שמיטה. בינה. שבת הגדול איז דא גרויסע אותיות, וואס איז די טייטש? יעדע אות, יעדע אות אין די סידור, פאר מען הייבט אן דאווענען דארף מען זיך פארשטעלן אז יעדע אות אין די סידור איז גרעסער ווי די גאנצע יונעווערס, די יונעווערס איז ריזיג, יא? ס'הייבט זיך אן עקספענדן, ס'איז אין סוף גרויס, יעדע סט פון די, ס'איז א קליינע אות יוד פון די שם הוויה, מ'דארף אריינקריכן אין דעם.

די תורה איז ריזיג גרויס, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, די תורה איז ווי זאגט די גמרא, צען זעכציג טויזנט מאל אזוי גרויס ווי די וועלט, עפעס אזוי איז א גאנצע חשבון אין די גמרא, און די חשבון איז נישט קיין ווערטלעך סתם אין די וועלט אריין פאנטאזיע, ס'איז געמיינט צו זאגן זיי זיך מתבונן ווען דו לערנסט תורה, דו מאכסט אויף א ספר ווי ווען א מלאך איז געקומען צו פליען מיט א מגילת ספר, די גמרא מאכט חשבון ווי גרויס ס'איז, דו מיינסט דאס אויף א דרך התבוננות, די גאנצע וועלט ווי גרויס איז די וועלט, ס'איז דא א פלאנעט, ס'איז דא נאך יוניווערס, ס'איז דא גאלאקסיס, ס'טוט זיך, די תורה איז גרעסער פון דעם. די תורה, דאס ליגט אין די תורה, נישט די תורה ליגט אין דעם, דאס ליגט אין די תורה, דאס ליגט אין די שם הוויה. דאס איז טייטש גרויסע אותיות, דאס איז טייטש אז מען הייבט אן צו לעבן מיט גרויסע אותיות, און די וועג פון לעבן, דאס איז נישט מאכן פאר קטנות, די וועג איז טייטש, נישט ס'איז דא עפעס א גאט, ער ליגט ביי מיך אין הארץ, דא, את הכל תוכלו ליקח מאיתי חוץ מיוצרי מלבבי, איך האב א גאט אין הארץ, ניין, איך האב א גאט אין די וועלט. הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, איך האב א מענטשן, און דער גאט כאילו איז איז מענטשן, ס'איז צדיקים, ס'איז צענדליגער טויזנטער נשמות פון לעבעדיגע מענטשן וואס זענען אלע פארטס פון מיין וועלט, איך בין נישט עפעס א פארקוועטשטע מענטש וואס זיצט אין בית מדרש און אזוי ווי רבי שמעון איך וועל זיצן אין עפעס א מערה און פארשטופט, איך די די גאנצע וועלט איז גרעסער פון מיין מערה, די תורה איז די גאנצע וועלט איז אסאך גרעסער פון וואס איך קען מיך נאר פארשטעלן, און אלעס וואס געווען ביז יעצט די אלע קליינע אותיות, די אלע קליינע שבת, די אלע קליינע יעדע וואך איז דא שבת, איז ממש מיסה, לגבי דעם, לא המתים יהללו יה, ווי לאנג גאט איז ביי דיך אין הארץ, איז ער א טויטע גאט. דו דארפסט פארשטיין אז דיין הארץ איז אין גאט, דיין גאנצע וועלט איז אין גאט, דאס הייסט סובב כל עלמין, די גאנצע וועלט איז אין די גאט, דאס איז נישט מיסה, דאס איז לעבעדיג געמאכט, דאס הייסט דו האסט געמאכט לעבעדיג די וועלט, דו האסט אנגעהויבן ארויסגעגאנגען כפשוטו ממוות לחיים. און דעי דעי בליק דאס איז דעי אמת'דיגע שורש וואס אונז רעדן אסאך מאל פון האבן לעבעדיגע פיקטשערס לעבעדיגע דמיון לעבעדיגע דמיון פון גאט לעבעדיגע דמיון פון תורה וואס די גרעסטע לעבעדיגע דמיון פון דעם איז לעבעדיגע מענטשן אזוי מ'רעדט וועגן די אושפיזין פון סוכות אדער אושפיזין וואס רבי שמעון בר יוחאי זאגט איך קום און הער מיין תורה אדער מוזן זאגן מ'דארף אנהייבן צו לערנען תורה מ'דארף אנהייבן צו לערנען גמרא כאילו בעל השמועה עומד כנגדו וואס איז די פראבלעם פארוואס לערנען איז אזוי טויט פארוואס אלעס וואס אונז לערנען איז אזוי טרוקן ווייל אונז אלץ קליינע אותיות מ'מאכט אויף א גרויסע גמרא, מיט קליינע אותיות, מיט א תוספות, עס זעט אויס אזוי קליין, און ס'איז אמת'דיג אזוי, ווער ס'כאפט וואס איך זאג, ס'איז אמת'דיג אזוי, ווען מען לערנט תוספות און שטייט ואומר ר"י און די ר"י איז ממש צוויי מילימעטער די גאנצע ר"י, און אין דיין מיינד, אין דיין הארץ, איז די ר"י, וואס די ר"י איז געווען א ריזיגער מענטש, נישט סתם א, אפילו ער כפשוטו איז געווען צען טויזנט מאל גרעסער ווי די אות וואס דו זעסט, באט ביי דיין קאנטשעסנעס איז די ר"י אזוי קליין ווי די פיצי אות. צוויי אותיות אין תוס', קוים וואס עס שטייט נישט אפילו עס שטייט מיט די ראשי תיבות. מ'דארף עפענען די ראשי תיבות. מ'דארף אנהייבן צו און ס'קען זיין ס'נעמט באריכות, אסאך מענטשן קוקן די זוהר, די זוהר איז מתאר זייער באריכות זאכן, אפילו טריוויעל זאכן סאמטיימס. און ס'איז געווען רבי שמעון מ'איז געגאנגען און מ'איז געגאנגען און און מ'האט געזען א דבר תורה און איז מתאר באריכות, פארוואס איז ער מתאר אזוי באריכות? די אריכות איז פשוט ווייל ער לעבט מיט גרויסע אותיות. ביי אים יעדע אות איז צען טויזנט אותיות, ס'איז א גאנצע מעשה, יעדע מאל מ'לערנט א שטיקל חומש,

א גאנצע וואך זאגן אונז אלף בית אין ברכת יוצר, אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה, דאס הייסט אונז ווייזן די אלף בית אין די וועלט, ווי זעט מען גאט אין די וועלט, ער איז געקומען, ער האט געמאכט די זון מיט די לבנה וכו', דאס איז ברכת יוצא. וואס געשעט שבת? מיטאמאל זענען געוואקסן די אותיות. שבת, אנשטאט פון יעדע אות זאל זיין איין ווארט, אל ברוך אלף בית גימל דלת, איז יעדע ווארט, יעדע אות איז פיר גאנצע ווערטער עט ליעסט, יא? אל אדון על כל המעשים און ברוך ומבורך בפי כל הנשמה גדלו וטובו מלא עולם, דאס איז פון א' בית ג' ד', אסאך א גרעסערע וועלט, אסאך א לעבן, א וועלט וואס איז דא פלאץ, מען קען שפאצירן אין די וועלט, מען קען גיין אהין און צוריק, מען קען מטייל זיין די פרדס, די פרדס האט פלאץ, די בית מדרש, די פלאץ אין בית מדרש איז נישט דא וואו מטייל צו זיין, מען דארף זיצן אזוי, די פרדס קען מען מטייל זיין, ס'איז גרויס, ס'איז ברייט, ס'איז גרויסע אותיות. און דערפאר דאס וואס מען מיטטיילט דערפאר דאס ווער ס'לעבט דער ווער ס'האט די לעבן ער שטארבט קיינמאל נישט ווייל ווען ער וועט שטארבן וועט זיין א צווייטער וואס וועט אים זען לעבעדיגערהייט און וועט הערן פון אים לעבעדיגערהייט און ער וועט האבן לעבן חיים עד עולם.